אונז האבן גענדיגט די מעשה ווי משה רבינו איז ארויף געגאנגען אין הר סיני באקומען די לוחות, אפשר באקומען די תורה, עס איז געווען אט פערציג טעג, יעצט הייבט זיך אן א נייע פרשה, וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. קען זיין אז דאס וואס מיינט צו זאגן דאס האט ער געלערנט דעמאלטס אין די פערציג טעג, שפעטער זעט מען ער קומט אראפ עס הייבט זיך אן א גאנצע פרשה, פונקטליך די סדר איז דארף מען מעיין זיין. אבער דאס איז קלאר אז דאס איז א פרשה בפני עצמה, די גאנצע פרשת תרומה תצווה און שפעטער ויקהל פקודי שטייט הלכה למעשה, אזוי ווי א חטיבה בפני עצמה א חלק וואס רעדט ווי אזוי מען האט געמאכט דעם משכן, די מעשה פון מאכן משכן איז עצם א מעשה, יא ס'איז דאך מעשה שהיה, אזוי האט מען דעמאלטס געטון, לכאורה איז נישט קיין מצוה לדורות זיכער נישט צו מאכן די אופנים, עם כל זה, מען זעט שפעטער אין די פרשיות פון די בית המקדש זעט מען אז אסאך האט מען נאכגעמאכט, אסאך האט מען. קען זאגן, וועגן דעם להלכה דארף מען וויסן פונקטליך וועלכע חלק איז הלכה און וועלכע חלק איז א מעשה שהיה, ס'איז דא דא כללים ווי אזוי מען מאכט א משכן, אזוי ווי ער זאגט ועשו לי מקדש וואס איך היינט איבערזעה איך אויך, ס'זענען דא כלים אזוי ווי ער זאגט תבנית המשכן תבנית כליו וכן תעשו, אזוי מאכט מען, יעצט צו מען מאכט פונקטליך אזוי גרויס און אזא סייז און אזוי פיל דאס איז שוין פרטים, אבער דא איז דא א געוויסע צורה וואס מען לערנט, אויב ווילסט לערנען די שורש און פארשטיין די מושג, איז דא עפעס א מהלך ווי אזוי מען מאכט א משכן. איז דא אפאר זאכן אין די פרק ס'איז לאנגע פרקים מ'זאל זאגן בקיצור גדול פינף פרשות איז דא אין די פרק, די ערשטע איז די פרשת ויקחו לי תרומה וואס דא שטייט מען זאל נעמען תרומה דאס הייסט פון וועלכע געלט מאכט מען די משכן איז די ערשטע שאלה ווי ווער צאלט דערפאר תירוץ איז מאת כל איש אשר ידבנו לבו מען צווינגט נישט קיינעם נישט ווער ס'וויל גייט איין לפי רצונו לפי נדבת לבו ער ברענגען און ס'שטייט א ליסט פון די צרכים וואס מען דארף א רעסעפי ליסט וואס דארף מען זהב כסף נחושת און אזוי ווייטער און אויף א חלק פון זיי שטייט אויך וואס מען גייט טון דערמיט בשמים און אויף אבני שוהם שטייט וואס מ'זאל טון דערמיט, לכאורה פשט אלעס אנדערש פארשטייט יעדער איינער, מ'ברענגט זהב פארשטייט מען וואס מ'גייט מאכן כלים און אזוי ווייטער, וואס דארף מען אבני שוהם, מ'דארף צולייגן א הסבר לאפוד ולחושן. יעצט זענען דא אין די פרק פיר כלי המשכן, איך זאג פיר מ'זאל האלטן אין קאפ. ערשטע איז די ארון, און אויף יעדע איינע פון זיי שטייט ווי גרויס ס'זאל זיין, ווי ארון למשל אמתים וחצי ארכו, אמה א האלב ברייט, אמה א האלב הויך, אקעי דאס איז די סייז, און ס'שטייט וואס מ'זאל עס מאכן פון, ס'הייסט פון עצי שיטים אזוי ווי דאס איז כאילו די טיר א ארון עצי שיטים דאס איז א האלצערנע ארון און מ'דעקט עס צו מיט גאלד, נאכדעם איז דא פארשידענע פיטשעווקעס הוספות וואס שטייט ביי יעדע איינע פון די כלים אלע גייען אויף די זעלבע סדר דעם איך מיין נישט דא מ'זעהן שפעטער די קלאר, מ'מאכט א זר זהב מ'מאכט פיר רינגעלעך טבעות און לייגט וואס ער לייגט ארויס יעדע זאך וואס לייגט ער שרייבט ער ארויס זייער קלאר און מען לייגט די פיר רינגעלעך אויף די פיר זייטן צוויי אויף די זייט צוויי אויף די זייט זייער קלאר ממש כ'וועל געבן א פיקטשער פון ווי עס זעט אויס כמעט אפשר מ'קען עס פארשטיין אליין נאכדעם נאך א ועשית מאכט מען בדי עצי שיטים ווייטער מען דעקט עס צו מיט זהב און מען לייגט אריין וואס טוט מען דאס איז נאך א סטעפ וואס שטייט נאכדעם וואס מען האט געמאכט די צוויי חלקים יעצט קאנעקט עס לייג אריין די בדים אין די טבעות און פארוואס טוט מען דעם כדי לשאת את הארון. און וואס וואס וועט זיין? דאס וועט בלייבן דארט, זאלסט נישט מיינען וואס ארויסנעמען, ס'איז א צייטווייליגע זאך, ניין, הגם בעצם ס'איז נאר לשאת, ס'בלייבט א חלק פון די כלי. נאכדעם וואס טוט מען מיט די כלי? אזוי זאלסטו לייגן אין די ארון די עדות וואס גייסט באקומען. צווייטע זאך וואס אונז לערנען איז די כפורת, יעדע איינער אין חדר מיינט מען אז די כפורת איז עפעס א קאווער פון די ארון, קען זיין, אבער ס'שטייט אלס א כלי בפני עצמו, ס'שטייט די סייז, ס'שטייט מאכן כרובים, נאך פרטים וואס מאכן דעם און ווי אזוי די כרוב זאל אויסזען און וואס מען זאל טון מיט דעם, לייגן די כפורת על הארון און אין די ארון לייגן די עדות און דארט ונועדתי לך שם דאס איז די דזשאב די תפקיד די תכלית פון דעם כלי נאכדעם שטייט מען זאל מאכן א שולחן די זעלבע זאך שטייט ווי גרויס ס'איז מען לייגט צו זר זהב מסגרת זר זהב למסגרתו ארבע טבעות בדים קערות כפות און אזוי ווייטער און וואס טוט מען מיט דעם? ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד דאס איז וואס די שולחן איז פאר זייער שיין זעלבע סדר. זעלבע זאך מיט די מנורה, מנורה איז אביסל מער קאמפלעצירט מסביר זיין ווי אזוי ס'ארבעט, שטייט קודם כל מקשה תעשה המנורה איז א חידוש, ועשית מנורת זהב טהור, זאלסט נישט מיינען אז מ'וויל עס מאכן פון שטיקלעך, דארף עס מאכן איין מקשה, און ער לייגט צו ער לייגט א ליסט פון זעקס זאכן ירכה, קנה, גביעיה, כפתוריה, פרחיה, פינף זאכן סארי, דאס זענען אלץ דארף זיין ממנה פון די מקשה אחת, און ער הייבט אן אדורך צו גיין די סדר, ירכה איז ער נישט מסביר, לכאורה ירכה מיינט די בעיס אונטן, דאס פארשטייט יעדע איינער. ממנה, פון די ירכה וקנה קומט ארויס זעקס קנים, אפשר ירכה מיינט די מיטלסטע קן, כ'ווייס נישט, און דריי פון איין זייט דריי פון איין זייט, צווייטע זייט יא, פארשטייט מען פשוט. נאכדעם, אויף יעדע איינס וואס מ'לייגט גייט עס גביעיה, אויף יעדע קנה לייגט מען דריי גביעים, שלושה גביעים, דער פסוק איז זיך חזר'ט זיך איבער, דאס איז א סטייל פון די תורה, מ'וויל זאגן אויף יעדע איינס, אנשטאט זאגן אויף יעדע איינס זאגט מען צוויי מאל, שלושה גביעים משוקדים ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד, און אזוי פארשטייסטו אלע זעקס, זעקס מאל דריי וועט זיין די גביעים אויף די קנה. נאכדעם אה סארי די יא. יעצט נאך חוץ פון דעם ובמנורה אין די עצם מנורה איז דא פיר גביעים וואס האט אויכעט א כפתור ופרח שטייט נישט וואס מען טוט מיט דעם נאכדעם ווארט אלעס אויף זיין מנורת טהור נאכדעם וואס טוט מען מ'מאכט נרות אן טאפ דאס איז די פלאץ ווי מ'לייגט די לעכט און וואס טוט מען מיט דעם והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה.